דער הייליגער רבי לערנט אונז אויס א זאך וואס הייסט רצון, רצון קען מען קיינמאל נישט צונעמען פון א מענטש, אפילו א מענטש זיצט אין תפיסה קען מען אים נישט צונעמען רצון, ער קען אלץ וועלן בענקען האפן אז ער זאל ארויסגיין, זאגט דער רבי אז אויב א מענטש פילט זיך אין אידישקייט ווי א תפיסה. ער ארבעט, ס'גייט אים נישט, ער שפירט זיך געבינדן, אמת אסאך מאל קען ער נישט גיין, אבער רצון קען מען נישט צונעמען, און פאר דעם בעט איך, באשעפער איך וויל זיין נאנט צו דיר, טאטע איך בעט דיך העלף מיר. זע מיין רצון, און טאקע אין זכות פון די רצון זאל איך שוין קענען קומען צו דיר און זיין נאנט צו דיר.